ברוך השם, מסכת נזיר, דף י א עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, רבי יצחק בר יוסף האט געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, האומר לשלוחו, איינער האט געזאגט צו זיין שליח, צא

איך ווייס נישט צו ער האט מקדש געווען פאר אים א פרוי, אסור בכל הנשים שבעולם, טאר דער מענטש נישט נעמען קיין שום פרוי אין דער וועלט מער, ווייל קען זיין ער וועט מקדש זיין רחל'ען, אפשר האט דער שליח מקדש געווען איר שוועסטער לאה, אפשר האט דער שליח מקדש געווען איר מאמע, איז ער אסור בכל נשים שבעולם, פון וואנען ווייסן מיר ער האט מקדש געווען חזקה שליח עושה שליחותו, מיר נעמען אן דער שליח טוט זיין שליחות, וכיוון דלא פריש ליה, ער האט אים נישט געזאגט דעם שליח וועלכע פרוי ער זאל פאר אים מקדש זיין, הא לא ידע, ווייסט ער דאך ניט, הי ניהו קדיש ליה, וועלכער ער האט פאר אים מקדש געווען. תוספות פרעגט, אויב אזוי זאלן אלע פרויען זיין אסור זאלן חתונה האבן? אפשר איז דיע פרוי געווארן מקודש דורך דעם שליח? לויט דעם רבינו תם וואס ער לערנט אז די פרויען זענען באגלייבט לא נתקדשתי, עט אויך זיין די קשיא, דאס וועט זיין גוט די גדולות וועלן זאגן לא נתקדשתי וועל איך זיי גלייבן, אבער קטנות וואס זיי ווייסן נישט צו זייער טאטע האט פאר זיי גענומען קידושין און דער טאטע איז געשטארבן, זאלן זיי נישט טארן ווערן מקודש, דער איסור זאל זיין אויף די פרויען אויכעט. ענטפערט אויף דעם תוספות, אז מדין תורה איז דער משלח מעג אויך נעמען יעדע פרוי, ווייל איך גיי בתר רוב אז מסתמא איז זי נישט פון די קרובות המקודשת, דאס וואס מיר זאגן דא הא אסור בכל הנשים שבעולם איז נאר א קנס ווייל ער האט געמאכט א שליח סתם און ער האט אים נישט געזאגט אז ער זאל מקדש זיין דיע פרוי, איז אויב מען האט גע'קנס'עט האט מען נאר אים גע'קנס'עט ווייל ער האט געטאן נישט ווי עס דארף צו זיין, אבער אנדערע האט מען נישט גע'קנס'עט. נאך פרעגט תוספות, עס דארף דא זיין א איסור תורה, און דער איסור תורה זאל נישט זיין בלויז אויף דעם משלח, נאר אויף די נשים קטנות אויכעט, ווייל עס איז דאך דא אזעלכע וועלכע זענען אסור, און יעצט איך ווייס נישט וועלכע, איז דאך דא א כלל, דארטן ווי דער איסור איז קבוע, ער איז נישט אויסגעמישט, ער איז קבוע, האט עס א דין ווי מחצה על מחצה, זאל עס זיין אסור א דין תורה, ענטפערט אויף דעם תוספות אז דער דין קבוע כמחצה דמי איז נאר גערעדט געווארן ווען דער איסור איז קאנטיג פאר זיך און דער היתר איז קאנטיג פאר זיך, ווי טרעפט מען דעם דין פון קבוע? איך האב ניין סטארס וואס פארקויפן כשר'ע פלייש, און איין סטאר פארקויפט טריפה'נע פלייש, און ער האט געקויפט אין איינע פון די סטארס, ער ווייסט נישט אין וועלכן, זאגן מיר קבוע כמחצה על מחצה דמי, איך גיי נישט בתר רוב ווייל דער איסור איז נישט אויסגעמישט און איך ווייס ווי דער איסור געפינט זיך, און דער ספק איז דאך נישט יעצט נולד געווארן נאר דער ספק איז דאך געווען בשעת דעם קויפן, דארעט זאג איך קבוע כמחצה על מחצה דמי, אבער דארט ווי דער איסור איז נישט קאנטיג פאר זיך דארעט זאג איך נישט קיין קבוע. איתיביה ריש לקיש לר' יוחנן, ריש לקיש האט געפרעגט א קשיא ר' יוחנן, מיר האבן געלערנט קן סתומה, דאס ווארט קן מיינט מען צוויי עופות, וואס א זב אדער א זבה אדער א יולדת ווען זיי ווערן ריין דארפן זיי ברענגען איין עוף פאר א חטאת און איין עוף פאר א עולה, דאס איז די טייטש קן. סתומה די טייטש ס'איז נאך פארמאכט, כ'האב נאכנישט באשטימט וועלכע ס'איז לחטאת און וועלכע ס'איז לעולה, שפרח גוזל אחד מהם לאויר העולם, איינע פון זיי איז אוועקגעפלויגן לאויר העולם, ס'איז נאר געבליבן איינע. או שפרח לבין חטאות המתות, ס'איז געווען אזעלכע עופות וואס נתכפרו בעליהן, איז דעמאלט דער דין אז ווייל עס איז א חטאת איז מתה, איז דאס אריינגעפלויגן צווישן די און איך דערקען עס נישט, או שמת אחד מהן, איינס פון די צוויי איז געשטארבן, יקח זוג לשני, נעמט ער איינס א פאר צו דעם צווייטן. ואילו קן מפורשת, ווי וועט זיין אז ס'איז געוועזן מפורשת, פון תוספות זעהט אויס תוספות איז נישט גורס ואילו קן מפורשת, אין לו תקנה, איז נישט דא קיין עצה, אויב ער האט קן מפורשת, ער האט באשטימט דאס איז א חטאת און דאס איז א עולה, דעמאלט ווען ביידע זענען צוזאמען ווייסט ער אז דאס איז חטאת און דאס איז עולה, למשל ער דערקענט די גרעסערע איז א עולה די קלענערע איז א חטאת, אבער אז איינע איז אוועקגעפלויגן ווייסט ער דאך נישט וועלכע עס איז אוועקגעפלויגן, צו עס אוועקגעפלויגן די חטאת צו עס אוועקגעפלויגן די עולה, איז נישטא קיין עצה צו דעם וואס איז געבליבן. יעצט לאמיר זען ואילו שאר קינין בעלמא מתקנא, אויב ס'איז אוועקגעפלויגן א עוף פון קן סתומה, זאגן מיר, איך קען ברענגען א קן. ואמאי? פארוואס זאל איך קענען ברענגען שפעטער א קן? לימא זאל איך זאגן כל חדא וחדא דילמא האי ניהו איך גיי און איך נעם צוויי עופות, קען זיין אז איינס פון זיי איז דאס וואס איז אוועקגעפלויגן, און דאס איז שוין געווארן באשטימט פאר ראובנ'ן, ווי קען שמעון יוצא זיין זיין חוב? פרעגט תוספות, מען האט דאך פריער געלערנט פשט אז ס'איז נאר א ענין פון קנס, מען האט נאר געקנס'ט וועמען? דעם משלח אליין, ווייל ער האט געטאן א איסור וואס ער האט נישט געווען פארזיכטיג אז ער זאל זאגן וועלכע אישה, אבער אנדערע האט מען נישט געקנס'ט, דעריבער איז יעדער איינער קען נעמען פאר א קן. כ'האב נישט קיין מורא טאמער דאס איז עס. ענטפערט תוספות אז דער פשט פון גמרא דא אזוי, אפילו דער ראובן אליין, דער וועלכער פון אים איז אוועקגעלאפן א עוף, ער דארף האבן א צווייטן קן, קען ער ברענגען, פארוואס זאל ער קאנען ברענגען? זאל איך אים דא אויך קנס'ענען אז ער האט נישט געהיטן זיין קן? און זאל איך זאגן אז דאס איז אוועקגעפלויגן פון קן ראשון און דאס איז געווארן באשטימט לזיווג ראשון? זע איך דאך כ'טו נישט קנס'ענען, וואס זשע האסטו ר' יוחנן געזאגט, אסור בכל הנשים שבעולם, אמר ליה האט ר' יוחנן געזאגט צו ריש לקיש'ן, קאמינא אנא אישה דלא ניידא, איך זאג א אישה וואס איז דלא ניידא, דאס מופט נישט ארום, זאל טאקע זיין ס'איז נישט קיין ריכטיגע קבוע, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט ווען הייסט קבוע דווקא ווען דער איסור ניכר לעצמו, אבער אביסל איז גלייך צו קבוע, דארף איך דארט מחמיר זיין, ואמרת לי את איסורא דנייד, פרעגסטו מיר א קשיא פון אזא אן איסור וואס דער איסור איז נישט אויף איין ארט? וכי תימא וועסטו וועלן פרעגן הכא נמי ניידא, או ביי א אישה זאל איך זאגן זאל ער מעגן מקדש זיין אזא פרוי וועלכע די פרוי איז נישט דא ביי זיך אין שטוב? אימר בשוקא אשכח וקדיש, לאמיר זאגן אז יעצט דא די שליח איז געשטארבן, זאל ער מעגן גיין מקדש זיין א אישה בשוק? ניין. התם הדרא לניחותא, דארטן ביי א אישה, אפילו יעצט איז זי נישט אויפן קביעות'דיגן ארט, אבער זי וועט דאך צוריק גיין אין שטוב, איז עס גלייך צו קבוע. גבי קן, מי הדרא אבער דארטן ביי דעם קן ציפור, גייט זי דען צוריק לניחותא, ווען האב איך גע'קנס'עט, דארטן וואו ס'איז אביסל גלייך צו קבוע. תוספות. אמר רבא, האט רבא געזאגט, ומודה רבי יוחנן, כאטש רבי יוחנן זאגט אסור בכל הנשים שבעולם, דאך איז ר' יוחנן מודה באישה שאין לה לא בת ולא בת בת ולא בת בן, א פרוי וואס האט נישט נישט א טאכטער, נישט בת בת ולא בת בן ולא אם, ולא אם אם, און מ'איז אויך גורס ולא אם אב ולא אחות. דער דין איז דאך ווען איינער איז מקדש א פרוי ווערט ער גע'אסר'ט אין זיבן קרובים, אין דער שוועסטער, אין דריי דורות אראפ, בתו בת בתו בת בנו, אין דריי דורות ארויף, אמו, דאס אלעס חמותו, אם אמו, אם אביו, איז איז די פרוי וואס ער איז יעצט מקדש האט נישט קיין שוועסטער, ס'האט נישט די אלע איינע פון די זיבן קרובים, איז דאך נישטא קיין שום חשש טאמער האט ער מקדש געווען איהר'ס א קרובה איז ער נישט אסור אויף איר. דער דין מר א פשיטא, נאר דער חידוש איז ואף על פי שהיתה לה אחות, כאטש זי האט געהאט א שוועסטער בשעת די מינוי שליחות ונתגרשה לאחר מכן, נאכהער איז זי געווארן געגט, כאטש בשעת קידושין איז זי געווארן שוין געווען געגט, דאָך זאָגן מיר דההיא שריא, די פרוי איז מותר. נאָכאַמאָל, ער האָט געמאַכט אים אַ שליח ראש חודש ניסן מקדש זיין אַ פרוי, און ער האָט מקדש געווען די פרוי אין ראש חודש אייר, כ'ווייס נישט וועלכע, זאָגן מיר, אסור בכל נשים שבעולם, אָבער ער מעג גיין מקדש זיין אַ רחל, וואס בשעת ער האט אים געמאכט א שליח אין ראש חודש ניסן, זענען די קרובות פון איר רחל געווען א אשת איש. מאי טעמא? פארוואס זאל אזוי יא זיין דער דין? ער האט דאך נישט מקדש געווען ראש חודש ניסן, ער האט דאך מקדש געווען ווען? ראש חודש אייר, און דעמאלט איז דאך שוין געווען געגעט. נאר דבההיא שעתא דקאמר ליה, הוה נסיבן לגברי, דעמאלט ווען ער האט אים געמאכט פאר א שליח, האבן זיי דאך געהאט חתונה געהאט צו מענער, כי משוי שליח, אויף וועלכע זאך מאכט א מענטש א שליח, במילתא דקיימא קמיה, א זאך וואס דאס איז פאר אים, א זאך וואס יעצט אויך קען מען דאס טון די שליחות, במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליח, א זאך וואס איז נישט דא פאר אים מאכט מען נישט קיין שליח, דעריבער אפילו ער וועט גיין ער וועט מקדש זיין די קרובים אין חודש אייר זענען זיי נישט מקודש, פארוואס זענען זיי נישט מקודש? ווייל ער האט נישט געמאכט אויף דעם קיין שליח, ווייל דער דעת פון דעם מענטש איז נאר אויף דער זאך וואס איז יעצט דא פאר אים. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט כ'דארף פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אין דער משנה אז איינער זאגט הריני נזיר ועלי לגלח נזיר, אין דעם דיבור ליגט צוויי נדרים, איינס האט אויף זיך גענומען א נדר ער זאל זיין א נזיר, און נאך א זאך ער זאל אפשערן, ער זאל ברענגען די קרבנות א צווייטער נזיר זאל זיך קענען אפשערן. ושמע חברו, אזוי האט געזאגט ראובן, ושמע חברו, האט שמעון געהערט, ואמר, און ער האט געזאגט, ואני, איך נעם זיך אויך דעם נדר פון נזירות, ועלי לגלח נזיר, איז דער דין אם היו פיקחים אז דער ראובן און שמעון זענען געווען פיקחים מגלחים זה את זה, קען ראובן נאכדעם ווען ער האט געווארן א נזירות געמאכט זיינע דרייסיג טעג ברענגט שמעון פאר אים א קרבן, און די זעלבע זאך ראובן ברענגט א קרבן פאר שמעונ'ען, און זיי דארפן מער א נישט ברענגען קיין קרבן פאר א צווייטן מענטש. ווארום ראובן האט דאך געברענגט פאר שמעון ואם לאו און אויב נישט מגלחים נזירים אחרים אויב ראובן נאכדעם וואס ער האט געענדיגט די נזירות האט ער אליין געברענגט די קרבנות פאר זיך מוז ער ברענגען קרבנות פאר א צווייטן נזיר לאמער דא פארשטיין בשלמא בתראה דאס פארשטיי איך אז דער שמעון קען ברענגען די קרבנות פאר ראובנ'ען וואס איז פריער געווארן א נזיר איכא קדמאה קמיה, שמעון האט דאך שוין געהאט פאר זיך דעם ראובן וואס דער ראובן איז געוועזן א נזיר, איז געווען דעתו פון שמעונ'ען אויף דעם ראובנ'ען אלא קדמאה, אבער ווען ראובן האט אויף זיך גענומען דעם נדר לגלח נזיר אחר מי איכא בתראה קמיה, איז דען פאר אים געווען א צווייטער נזיר? שמעון איז דאך נאך דעמאלט נישט געווען קיין נזיר, זאגסטו דאך אז דאס וואס איז נישט געווען פאר אים איז נישט געווען דעתו עליו בקרבנות, טא ווי אזוי קען ראובן ווערן געפטר'ט מיט דעם וואס ער ברענגט די קרבנות אויף שמעונ'ען?

קדש לי, אויב דו וועסט טרעפן א פרוי וואס איז ביז יעצט איז אשת איש און נאכער איז זי גע'גט, זאלסטו מיר מקדש זיין. בלייבט דאך שווער וואס איז דער טעם פארוואס זאגן מיר אז די פרוי וואס בשעת מינוי השליחות איז געווען א אשת איש, און בשעת דער שליח האט מקדש געווען איז זי שוין געווען גע'גט, פארוואס איז א זיכערע זאך, פארוואס זאגסטו אויף איר האט ער נישט געמאכט אים קיין שליח? זאגט די גמרא, אמרי איך וועל דיר זאגן, נישט די טייטש איז אז ס'איז נישט געווען דעתו, דעתו איז געווען אז ער זאל זיין א שליח אויף אלעס, נאר לא משוי איניש שליח א מענטש קען נישט מאכן קיין שליח אלא במילתא דמצי עביד השתא, דאס וואס ער אליין קען יעצט טון בשעת מינוי שליחות, אויף דעם קען ער מאכן א שליח, במילתא דלא מצי עביד ליה השתא, די זאך וואס ער קען יעצט נישט טון, לא משוי שליח, מאכט ער נישט קיין שליח, איז אפילו בפירוש ער האט אים געזאגט זאלסט מקדש זיין מיר די פרוי וואס וועט ווערן גע'גט שפעטער, ער אליין קען דאך נישט זאגן צו א פרוי הרי את מקודשת לי לכשתתגרשי, קען ער יעצט אויך נישט מאכן קיין שליח אויף דעמאלט אפילו ווען ער וויל. תוספות עמוד א' פרעגט, ס'איז מעשים בכל יום אז א אישה זאגט צו דער אנדערע קנעט פאר מיר א טייג און שייד אפ חלה פאר מיר. ווי אזוי קאן זי איר מאכן א שליח אין דער צייט ווען זי מאכט איר פאר א שליח האט זי דאך נישט געקאנט נאך אליין אפשיידן די חלה פון די מעל, מעל איז דאך נישט מחוייב פון חלה. ענטפערט אויף דעם דער רבינו תם, אפילו יעצט האט זי געקאנט אפשיידן חלה אויף דעם מעל, ווייל מען קען ברענגען א טייג וואס איז שוין געמאכט טייג, און מען זאל זאגן אז דיע טייג זאל זיין חלה אויף דיע מעל וואס וועט ווערן געקנעטן, און דאס הייסט נאך נישט אז מען טוט אפשיידן אויף א דבר שלא בא לעולם, ווייל דברים שבידו, ווייל זי קען דאך מאכן פון דעם מעל טייג, הייסט עס נישט קיין דבר שלא בא לעולם. א ראיה ברענגט אויף דעם תוספות, ווי די גמרא זאגט אין קידושין, תרומה שיידט מען אפ מן התלוש על התלוש, איז אויב ער האט געזאגט פירות ערוגה זו תלושים, דיע פירות וואס זענען שוין אפגעריסן זאלן זיין תרומה, אויף די פירות פון דער ערוגה וואס איז יעצט מחובר עס זאל ווערן תרומה ווען ס'וועט ווערן אפגעריסן, און ס'איז געווארן אפגעריסן איז דבריו קיימים, ווייל דעמאלט ווען ס'איז בידו לעשות איז נישט כמחוסר מעשה, און דא איז בידו לתלשו, איז די זעלבע זאך דא אויכעט בידו. צו מאכן פון דעם מעל טייג, אבער מיט דעם טעם אליין איז נישט גענוג אז מען זאל קענען מאכן א שליח, איך מוז מיט דעם טעם וויילע מען קען קנעטן און מאכן א טייג, דאס איז נישט גענוג, און איך מוז צוקומען צו דער סברא מען קען ברענגען א טייג פון א אנדער ארט אפשיידן אויף דעם מעל, דאס טוט מען נאר אויף ס'זאל נישט הייסן דבר שלא בא לעולם, א דבר שבידו הייסט נישט מחוסר מעשה, אבער לגבי דעם דין אז מען זאל אפשיידן חלה ס'זאל העלפן די שליחות ווייל מען קען מאכן אליין ס'העלפט נישט, א ראיה ברענגט תוספות, די גמרא זאגט אז איינער זאגט צו זיין חבר ער מאכט אים א שליח, כתוב גט לארוסתי, שרייב א גט צו מיין ארוסה, ווען איך בין נאך די חתונה וועל איך איר גט'ן, איז דער גט א גוטער גט, פארוואס ווייל ער קען יעצט גט'ן, קען ער מאכן א שליח, פרעגט דאך די גמרא ליבמתו מהו, וואס איז די שאלה, ס'איז דאך אויך בידו לבוא עליה ולגרשה, דארף איך זאגן ווייל יעצט קען ער איר נישט גט'ן, קען ער נישט מאכן קיין שליח ווייל עס פעלט א מעשה לבוא עליה, און יעצט קען ער נישט גט'ן דווקא ווען ס'וועט זיין א מעשה, און מחוסר מעשה הייסט א חסרון ער קען נישט מאכן קיין שליח, איז דא אויכעט ווייל יעצט קען ער דאך נישט אפשיידן פון דעם קמח, ווערט נישט אנגערופן דאס וואס בידו ללוש ולגלגל אז מען זאל קענען מאכן א שליח, ווייל עס פעלט דאך די לישה און גילגול. פרעגט די גמרא ולא וואס זאגסטו אז איין זאך וואס דער מענטש קען יעצט נישט טון קען ער נישט מאכן אויף דעם קיין שליח? תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט האומר לאפוטרופוס שלו, איינער זאגט צו זיין אפוטרופוס, אפוטרופוס הייסט דער וועלכער טוט אויפפאסן אויף די עניינים אין זיין הויז, כל נדרים שתדור אשתי, אלע נדרים וואס מיין פרוי וועט מאכן מכאן, פון דעם טאג וואס איך גיי אוועק פון דא, עד שאבא ממקום פלוני, ביז כ'וועל צוריקקומען, הפר לה, זאלסטו איר פארשטערן. והפר לה, און דער אפוטרופוס האט איר פארשטערט. יכול, קען איך מיינען,

אפוטרופוס מפר, קען די אפוטרופוס שפעטער פארשטערן די נדרים, און דער מאן קען יעצט נישט פארשטערן די נדרים וואס די פרוי וועט מאכן שפעטער, זע איך דאך, כאטש יעצט קען ער ניט טאן די זאך, ער קען ניט פארשטערן דעם נדר, אבער א שליח קען ער יא מאכן, ווי זעען מיר אז די מאן קען ניט פארשטערן די נדרים וואס די פרוי וועט מאכן שפעטער, ואילו גבי דידיה תניא, ביי די מאן האבן מיר געלערנט, האומר לאשתו, איינער זאגט צו זיין פרוי, כל נדרים שתדורי, אלע נדרים וואס דו וועסט מאכן מכאן ווען איך גיי אוועק פון דעם ארט, ועד שאבא ממקום פלוני, ביז כ'וועל קומען פון דעם ארט, יהו קיימין, די אלע נדרים זאלן בלייבן שטיין, לא אמר כלום, האט ער גארנישט ניט געזאגט. מקיים זיין א נדר קאן מען, אז ס'דא, זאגט מען ס'זאל זיין. ווי איז אז ער זאגט הרי הן מופרין, ער טוט פארשטערן די נדרים, וואס זי וועט שפעטער מאכן, רב לעזער אומר מופר, רב לעזער זאגט ער קאן פארשטערן. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן אינו מופר, ס'איז ניט פארשטערט. קא סלקא דעתך האט מען געלערנט יעצט פשט, כי אמר רב יאשיה אליבא דרבנן, אז רב יאשיה זאגט זיין דין אליבא דרבנן, ווייל סתם איז דאך א מחלוקת פון יחיד ורבים, רב לעזער קריגט מיט חכמים, און מסתמא האלט ער ווי די חכמים, דאמרי וואס זיי זאגן, לא מצי מיפר, אז דער מאן האט נישט דעם כח צו פארשטערן די נדרים וואס די פרוי וועט מאכן שפעטער, ואי לאו דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפרנו, ווען נישט וואס איך האב א פסוק, אפוטרופוס הוה מיפר, וואלט די אפוטרופוס יא פארשטערט דעם נדר. זע איך דאך פון דעם אויך אז כאטש דער מאן אליין קען דאס נישט טון, אבער א שליח קען ער יא מאכן אויף דעם. זאגט די גמרא פון דארט איז נישט קיין קשיא, ודילמא קען זיין אליבא דרב לעזער, רב יאשיה רעדט זיך אליבא דרב לעזער, דאמר וואס ער זאגט מצי מיפר אז די מאן קען פארשטערן די נדרים, ער זאל יעצט פארשטערן די נדרים וואס זי וועט מאכן שפעטער, פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי למה ליה לשויי שליח, וואס דארף ער גיין מאכן דעם אפוטרופוס פאר שליח, ער קען דאך ער אליין שוין יעצט פארשטערן, ליפר לה איהו זאל ער אים פארשטערן ער אליין. בשלמא אז דאס גייט ווי די רבנן וואס זיי זאגן אינו מופר זאגן מיר ער קען ניט פארשטערן, יעצט מאכט ער א שליח אז נאכן נדר זאל מען דער אפוטרופוס פארשטערן, אבער אויב עס גייט ווי רב לעזער זאל ער יעצט פארשטערן. ענטפערט די גמרא, קסבר ער טראכט, דילמא משתלינא, טאמער וועל איך פארגעסן, ווייל ער וויל דאך ניט פארשטערן די נדרים פון יעצט אן, ער וויל פארשטערן די נדרים וואס זי וועט מאכן פון דעם מאמענט ווען ער גייט אויפן וועג, טראכט ער, אפשר וועל איך דעמאלט פארגעסן או רתחנא, אדער כ'וועל זיין אין כעס, או מטרידנא, כ'וועל דעמאלט זיין ביזי, דעריבער וויל ער באשטימען א אפוטרופוס, און דער אפוטרופוס וועט דעמאלט זיין מיושב און ער וועט פארשטערן. איז אבער דא א קשיא. ריכטיג, דאס האבן מיר געזאגט, ער וויל נישט פארשטערן די נדרים פון יעצט אן. ווייל אפשר וועט זי מאכן אזעלכע נדרים וואס ער וועט וועלן דער נדר זאל זיין נדר, ער וויל נאר פארשטערן די נדרים פון דעם טאג וואס ער גייט אוועק, איז דעמאלט מיינט ער ער וועט פארגעסן, אבער זאל ער יעצט פארשטערן די נדרים נישט פון יעצט, נאר זאל ער יעצט פארשטערן די נדרים פון דער צייט וואס ער גייט אוועק ביז ער קומט צוריק. איז תוס' דא ענטפערט אויף דעם, צוליב דעם וועט זיין א קריגעריי אין דער ר"ן אין נדרים, וואו ס'איז דא די סוגיא, ענטפערט, ער וויל האבן די ברירה אז די הפרה זאל נישט זיין קיין הפרה, ווען ער מאכט דעם אפוטרופוס פאר א שליח קען מען דאך יעדע צייט מבטל זיין די שליחות. אויב ער באשליסט אז די נדרים זאלן נישט זיין פארשטערט, זאגט ער און מבטל די שליחות האט געמאכט דעם אפוטרופוס. ווי איז אבער אויב ער אליין וועט פארשטערן, וועט ער נישט קענען חרטה האבן פון דער הפרה, נאר מען דארף דאס טאקע פארשטיין וואס פארוואס זאל ער נישט אויב ער האט פארשטערט פארוואס קען ער נישט חרטה האבן פון דער הפרה? דער רא"ש זאגט דא אט די סברה פארוואס האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני יהו קיימין לא אמר כלום פארוואס קען ער זיי נישט מקיים זיין ווייל מיר ווייסן א מאן צדה ער טראכט נישט מקיים צו זיין אלע נדרים, קען זיין אז ער וועט מאכן א נדר וואס דאס איז א גנאי פאר אים, און ס'איז קשה בעיניו אם יתקיים, נעמען מיר אן אומדן דעתו אז א מענטש וויל נישט סתם אין די וועלט אריין מקיים זיין אלע נדרים. רש"י דארטן אין נדרים דף ע"ה עמוד א' זאגט דארט דער רש"י גלייך אין דער משנה הרי הם קיימין לא אמר כלום, ווייל אזעלכע נדרים וואס שלא באו לעולם, די חסרון איז לא באו לעולם, איז קאן ער נישט מקיים זיין. ר"ן דארט זאגט א צווייטע סברה, די נדרים וואס זענען הארב זענען שוין חל געווען, ס'איז שוין דא א כח, קאן מען מקיים זיין, אבער אז ס'איז נאך נישט געשען דער נדר, דעמאלט פאסט זיך נישט צו זאגן

לגלח חצי נזיר, לגלח איז שטענדיק דאָס לשון זיך אַז זאָל זיך קאָנען אָפּשערן, כּדי אַז זאָל זיך קאָנען אָפּשערן דאַרף מען דאָך ברענגען קרבנות, האָט ער אָבער נישט דערמאַנט נזיר, נאָר חצי נזיר. ושמע חברו ואמר, דער חבר האָט געהערט און ער האָט געזאָגט, ואני עלי לגלח חצי נזיר, איז דער דין זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם דברי ר' מאיר, עס ליגט אויף יעדן איינעם א חיוב נישט צו ברענגען די ווערט פון האלבע קרבנות נאר פון גאנצע קרבנות, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר. תוספות, ושמע חברו ואמר ואני, זאגט תוספות בכדי נקט, און אומזיסט כאפט ער אפ אז ס'רעדט זיך ביי צוויי מענטשן, דהא בראשון נמי פליגי, די זעלבע מחלוקת איז נאר ביי איין מענטש, ווען איינער זאגט הרי עלי לגלח חצי נזיר, איז שוין די מחלוקת, ר' מאיר זאגט מגלח נזיר שלם, און די חכמים זאגן מגלח חצי נזיר. גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, הכל מודים אלע זענען מודה, כל היכא דאמר חצי קרבנות נזיר עלי, אויב דאס לשון פון זיין נדר איז געוועזן חצי קרבנות נזיר עלי, איז ר' מאיר אויכעט מודה. אז חצי קרבן מייתי ער ברענגט ער גיט אזויפיל געלט וואס פון דעי פון דעם קען מען קויפן א העלפט פון די קרבנות, און אויך זענען אלע מודים קרבנות חצי נזיר עלי אז ער זאגט די קרבנות פון א האלבן נזיר זענען די רבנן אויך מודה כולה קרבן בעי איתויי דארף ער ברענגען די גאנצע קרבן. מאי טעמא, ער האט דאך נאר געזאגט חצי, דהא לא אשכחן נזירות לפלגא, מיר טרעפן נישט נזירות א האלבע נזירות, כי וכי פליגי, בלישנא דמתניתין פליגי, די מחלוקת איז ער האט געזאגט דאס לשון וואס שטייט אין די משנה, הרי עלי לגלח חצי נזיר. רב מאיר סבר רב מאיר האלט כיוון דאמר הרי עלי אויב ער האט נאר געזאגט הרי עלי איחייב ער זאגט די ווערטער הרי עלי לגלח איז אז אויב ער האט נאר דאס האט געזאגט איחייב אכולא קרבן נזירות איז ער שוין געווארן מחויב דעם גאנצן קרבן. וכי קאמר חצי נזירות, ער זאגט נאכער חצי נזירות, לאו כל כמיניה, ווייל רב מאיר לערנט תפוס לשון ראשון, און דער לשון ראשון איז דאך געוועזן הרי עלי לגלח, איז ער שוין מחויב די גאנצע קרבן. ורבנן סברי, און די רבנן לערנען, נדר ופתח עמו, די רבנן זאגן, אז דאס הייסט אז ס'איז נישט דא קיין תפוס לשון ראשון, ער האט דאך שפעטער מפרש געווען זיינע ווערטער וואס ער האט געזאגט דעם לגלח אז ער מיינט נישט די גאנצע זאך נאר ער מיינט א העלפט, איז דא תוספות פרעגט דא וואס דארף די גמרא איינלערנען אין א אנדער מחלוקת, זאל די גמרא זאגן איינפאך רב מאיר זאגט אז ס'איז גלייך ווי חצי נזיר קרבנות חצי נזיר עלי און די רבנן האלטן אז ס'איז גלייך צו חצי קרבנות נזיר עלי, וואס דארף איך דא אריינגיין אין דיע זאכן אז ווייל תפוס לשון ראשון און ער זאגט חצי נזירות לאו כל כמיניה, איז ענטפערט אויף דעם תוספות, ווייל אין אמת'ן ביי אונז אין דער משנה גייט דער חצי נישט ארויף אויף דעם נזיר, די סברא פשוט אין דער משנה איז, אז די חצי גייט ארויף אויף דעם עלי, ממילא איז עס גלייך, אויב איך זאל קוקן אויף דעם, דארף עס זיין גלייך ווי ער זאגט חצי קרבנות עלי, נאר וואס דען, דארף איך דא איינלערנען אין א צווייטע סברא, אז מיט דעם וואס ער האט געזאגט דיע ווערטער הרי עלי לגלח, איז ער שוין געווארן מחוייב די גאנצע זאך. תוספות. איז משמעות פון דעם לשון ווייזט אויס אז דער חצי גייט ארויף אויף עלי, די גאנצע זאך וואס רבא לערנט אז חצי נזיר ברענגט מען די גאנצע די מחויב די גאנצע קרבנות איז ביי די חצי אויף נזיר, אבער דא אז גייט ארויף אויף דעם עלי וואלט איך געדארפן ברענגען נאר א האלבע, דעריבער מוז איך צוקומען צו זאגן די סברה פון ר' מאיר'ן איז ווייל ווען ער זאגט הרי עלי לגלח איז ער שוין מחויב די גאנצע קרבן, און נאכער ער זאגט חצי. קען ער שוין גארנישט ניט אראפנעמען.